צי האָבן נישט זיי, זיינע ברידער אַרום, באַזעט און באַפלאַנצט און באַפרוכטבערט די ערד? אַ שטויב יאָגט פון ווייטן, עס הילכט די טריט, און אָט האָט דער קיסר אַליין אויף זיין פערד פאַרהאַלטן די צוים, און עס בלייבט הינטער אים די מחנה וואָס פינקלט אין גאָלד און אין שטאָל. צום ווירט קומט דער קיסר. ער בויגט זיך אראפ די האנט צו דערלאנגען, און הויך קלינגט זיין קול אין וואונטש און באגריסונג צום פריינדליכן ווירט. אן ענטפער פון הונדערטער הילכט אינעם רוים, דער קיסר זאל לעבן! און ס'ציטערט דאס פערד און בייסט אומגעדולדיג דאס זילבער פון צוים. אויף מארגן ביים קיסר א גאסט איז דער ווירט. שוין נויגט זיך דער פריינדליכער שמועס צו ענד, עס קוקן די דערפֿער דאָ בליִענדיק אױס. דער הײמישער באָדן טוט שטאַרקן די הענט פֿון אונדזערע ברידער, און װען ס'װעט פֿאַר זײ פֿון מעכטיקע הערשער די גנעדיקע שוץ דעם באָדן באַװאַכן, װעט לעבן און בלוט נישט װערן געשױנט פֿאַרן הײליקן גוטס. ס'איז שװער. ס'איז דאָס לאַנד שױן פֿון הונדערטער יאָר פֿאַרװיסט און פֿאַרלאָזן.

ער טאָר נישט און װעט נישט, װײַל טרערן פֿון פֿרײד, זײ זײַנען באַשאַפֿן פֿאַר דעם, װאָס דערלעבט די קרױן פֿון זײַן שטרעבן זאָל קרױנען זײַן קאָפּ. און ער האָט אַהער נישט צו חװהס געשטרעבט און אױך נישט צו גערטנער, װאָס זײַנען פֿאַרזעט פֿון אַנדערע, פֿרעמדע, כאָטש ברידערשע הענט. דאָס לאַנד װיל ער זען באַבױט און באַגרינט פֿון זײַנע, פון זיינע, פון אייגענע הענט, און דעמאלט ערשט וועט ער עס קענען צוריק, און פאלן אין טרערן און וויינען פון גליק. עס בליען די גערטנער און ס'גרינען די בערג, פון ברידער געפלאנצט, דאך נישט דיינס איז דאס ווערק. פארמאך דיינע אויגן און קוק נישט דערויף, ביז וואנען עס ברענגט דיך א פרייען צוריק, וויינען צו קענען פון אייגענעם גליק. די שיף טראגט אוועק און דערווייטערט פון ברעג. צי איז נישט געבליבן אליין אויפן ברעג א כלה וואס קוקט פון דער אפענער טיר און ווארט מען זאל אויסלעזונג ברענגען צו איר און שליסן א בונד שוין אויף אייביגע טעג. מיין קעניגן כלה, איך האב דאך אליין די אויגן פארשטעלט אז איך זאל דיך נישט. זע, איך בין ווי אַ פֿרעמדער אַנטלאָפֿן פֿון דיר, איך זאָל נישט דערקענען דײַן שיינקייט וואָס ברענט, אַ משכּון געפֿאַנגען אין פֿײַנטלעכע הענט. ווי וואָלט זיך עס רוען בײַ דיר צו די פֿיס אין שאָטן פֿון בוים וואָס פֿאַרוויגט אַזוי זיס? ווי וואָלט איך געשפּאַנט אויף די סטעזשקעס אין בערג און זאָלן די שטיינדלעך פֿאַרוווּנדן ביז בלוט, איך וואָלט דיך אין וווּנדן פֿון בענקשאַפֿט גערוט. די ערד, װוּ מיט הײליקײט װײט יעדער שפּאַן, געפֿאַנגען האָט אײנמאָל אַ בײזער סולטאַן און האַלט אױך די כּלה אַ משכּון בײַ זיך, נאָך װײַט איז דער פּאַלאַץ פֿון בײזן קאַליף. אױ, שיפֿער, יאָג שנעלער, טרײַב שנעלער די שיף! שוין לאנג איז פארגאנגען ס געבעט פון בייטאג, שוין בויגן זיך שאטנס אינדרויסן צו נאכט, באלד רופט מען פון טורעם צום אוונט געבעט, דאך בלייבן די טירן פון הערשער פארמאכט, און הארן און דינער און קנעכט פון דער קרוין וואס ווארטן צו הערן פון הערשער א ווארט, זיי ווארטן אין וואונדער. ווער איז ער דער איד? מיט וואס פאר א צויבער באוועבט ער אים דארט? ניט אנדערש, דער פוקס איז געפאנגען אין נעץ. דער ביטערער בייזער, דער הארטער סולטאן זאל איינעם באזעצן אין פאלאץ ביי זיך, אים געבן א קאוטש מיט זיין אייגן געשפאן און הארן פון הויף צו באגלייטן אין קאוטש, אליין מיט בריליאנטן באצירן זיין האנט מיט כבוד באטיילן ווי קיינעם פון זיי און בלייבן פארשלאסן א טאג נאכאנאנד, נישט אנדערש האט עפעס פאסירט מיטן פוקס. שוין טונקלט, עס לאזן זיך שאטנס אראפ, און ערשט מיט די שאטנס דערשיינען די צוויי, דער הערשער, און העכער פון אים מיט א קאפ, דער פרעמדער, דער אמת'ער האר פון די צוויי, אוועק, און עס. פאלט פאר זיין האר דער וויזיר, דיין הייליגע גרויסקייט, או, לאז מיך געמאך! דו זעסט נישט עס איז היינט א יום טוב ביי מיר? איך האב היינט פאר יארן און יארן צו ערשט א מענטשן געזען, א מענטשן געהערט. או, וואלט מיר שטאט אלעמען, אלעמען אייך, נאר איינער אזא ווי דער איד זיין באשערט! פֿאַרלירט זיך דער דינער און טרעט אָפּ צוריק, דעם קאָפּ פֿאַר זײַן הערשער פֿאַרבױגנדיק טיף, און יענער, װאָס האָט אױפֿן קאָפּ פֿון װיזיר געבראַכט אָן זײַן װיסן דעם כּעס פֿון קאַליף, שױן טראָגט זיך פֿאָרױס, פֿון פֿאַרהאַלטענעם גליק אַזױ װי פֿון פֿלאַמען פֿאַרשטיקטע באַשטראַלט. באַלד װעט שױן אין דרױסן די בשׂורה אַרױס, די טרױסט פֿון דער לײזונג װעט אױפֿשײַנען באַלד. ס'איז אמת, דער שטאָלענער דראָט איז געשווינד און יאָגט מיט דער בשורה נאָך שנעלער פֿון ווינט, דאָך וואָלט זיך אָנשטאָט דעם שליח פֿון דראָט געוואָלט, אַז אַ רײַטער פֿון שטאָט איבער שטאָט זאָל בלאָזן אין שופֿר גאַס-אײַן און גאַס-אויס, און זאָל פֿון געוויקלטן פּאַרמעט אַרויס דערגרייכן צו טויער און טירן די פֿרייד, עס קומט שוין די שעה פֿון דערלייזונג, זי גייט! אזוי האט געדארפט אזא יום טוב געשען, פון שטאט איבער שטאט זאלן אנזאגער גיין און זאמלען דאס פאלק אויפן שטאטישן מארק און וואו זענען בערגער פאראן, פונעם בארג זאל שאלן דער שופר אויף געגנטן ברייט און פירן דעם יום טוב אין יובל פון פרייד אהין וואו גאטספארכטיג אין תפילות געדרענגט

צי פון פארמעט ארויס צי פון דראט, איז דען נישט די בשורה א צייכן פון גאט? א קעניג. יא, רבי און פירער, איך האב דיך געהערט. און אט א צעווייטאגטער קום איך אצינד און פרעג דיך, וואוהין זאל איך טראגן מיין צער, דאס איינציגע גוטס וואס איך האב זיך דערדינט? איך ווייס, האסט נישט איינמאל דאס זעלבע געפרעגט. דאך איז דען דער ווייטאג אין ציינער פארשטיקט דאס איינע וואס דו האסט געלאזן פאר מיר ווען דו האסט מיך דיין וועג צו באטרעטן געשיקט? יא, דו ביסט געגאנגען און דו האסט דערלייזט. און האט פאר דערלייזונג דער גלויבן געפעלט, האט הימל דערצו דיך מיט וואונדער באזארגט און ניסים פאר דיר אויף די פינגער געציילט. מען האט דיר געשיקט צו א מחנה פארשקלאפט ביי שטיינערנע קברים מיט קעלנע און ליים, פארגיטיגט זיי גלייך מיטן רויב פונעם לאנד און צוזאג פון האניג און מילך אויף דער היים. דעם שונא צעשלאגן, דעם בלוטיגן ים פאר זייערע פוסטריט געשפאלטן אויף האלב, און דאך האט געצויגן צוריק צו די פיש און ס'האט זיי געבויגן צום גאלדענעם קאלב. און איך, צו די מחנות פון בעטלער צעזייט און קרעמער, פארשלונגען אין בלאנקן פון גאלד, סיי די און סיי יענע פארבענקט נאך די פיש, מיט וואס פאר א נס האב איך קומען געזאלט? קיין ימ'ען צו שפאלטן, קיין וואסער פון שטיין, און אויב ס'איז א צייכן געוועזן, דאס בלוט, איז דאס דאך פון זייערע בחורים אליין, פון אייגענע קינדער פון אונטערן רוט. און אויב ס'איז דער חושך א צייכן געווען און אומגליק און הונגער און קראנקייט און קלאג, איז דאס דאך אין זייערע הייזער אליין איז דאס דאך די אייגענע פינסטערע פלאג. איז דאס נישט דער איינציגער צייכן געווען מיט אים צו באטרעטן דעם אויסלעזונגס וועג? א צייכן וואס ס'האט זיי פארגליווערט דאס בלוט און שטום זיי דערשלאגן אין אייביגער שרעק. יא רעבע, איך האב דיך געהערט און געפאלגט, און אט א דערשלאגענער קום איך און פרעג, וואו זאל איך זיך ווענדן אצינד מיט מיין צער, און וואו וועט מיך ווייטער באקערן דיין וועג? וואוהין זיך צו קערן? און דא ארום זיך נאר בליקן אין פארווארף, דו האסט אונז גענארט, דו האסט פון דער לעזונג א בשורה געבראכט, און איצט קומט מען מאנען צו אונז און מען ווארט, וואס ווילט איר? צו האב איך מיין לעבן געשוינט? דעם נאמען פון פירער פאר פרעמדע פארשעמט? איך האב אייך די טירן געעפנט און גרייט פאר אייך זיינען באדן און פרייהייט, גייט, נעמט! איר קענט עס נישט נעמען? און איך מיט מיין רוף האב אייערע ציטריקע וועגן צעשטערט, כ'האָב אײַער באַהאַלטענעם פֿלאַנצן פֿאַרטײדיקט און אָפֿן געגאַנגען באַצװינגען די ערד. איך בין נישט קײן גנבֿ. איך שלעפּ נישט געהײם די ברעקלעך פֿון דעם, װאָס איז מײַנס ביזן בײן. איך בין נישט קײן בעטלער. איך װעל אין מײַן הײם בײַ קײנעם נישט בעטן צו קאָפּנס אַ שטײן. גענוג, זאָל מען װיסן, איך, אָרעמער מענטש, פֿון פֿרעמדקײט אַ פֿירער געקרױנט איבער נאַכט, איך האָב עס צו הערשער געקרױנטע דערגרײכט, אַ פֿאָלק ביז צום שװעל פֿון באַפֿרײַען געבראַכט, און איצט, װען מען דאַרף נאָר באַטרעטן די שװעל, װיל קײנער נישט הערן און װיסן קײן זאַך, גענוג! כ'װעל אַװעק אין מײַן װינקל צוריק, פֿאַרגעסן, פֿאַרשװינדן, און לאָזט מיך געמאַך! ניין ברודער, מען קען שוין פון דעם נישט אוועק. פאראן אין דער וועלט אזא בעטלעריש בלוט וואס בויגט דיך אין דרייען און ווארפט אויף די קני, און קריכנדיג ברענט עס דיך יעדע מינוט מיט ביטערן שטאלץ און מיט ליבע און גאל. ביז וואנען ס'צעפרעסט דיר דעם מארך פונעם ביין, נאר האסטו זיך איינמאל באהאפטן מיט אים, פארפאלן, דו וועסט שוין צוריק מער נישט גיין. וועסט ווייטאגן שטיל און זיך בויגן צו דר'ערד, וועסט יאכן און טראגן מיט ליבע דיין יאך, וועסט בלאנדזשען אין פינסטער און ווארטן אויף ליכט, וועסט גוססן שטום, און אלץ ווידער און נאך דערהויבן די אויגן צום הימל, פילייכט, און ביז עס וועט קומען פון ערגעץ א נס, קריך ווייטער אויף דר'ערד און באשווינדל דיין שטאלץ פארגראב דיינע אויגן, דעם נאמען פארגעס, און ווארט ביי דער טיר פון באדריקער און בעט א שאטן פון איינזען, א שטויבעלע זכות, און דאנק אים, און דאנק אים, אויב ער וועט אין גנאד נישט אפשטויסן דיך פון זיין שוועל מיטן פוס. שאַ. שטיל און געדולדיג. און זעסט ווי דו ליבסט, און זעסט ווי דו וואלסט אויף א קעניגס א. קרוין שוין מער נישט פארביטן דיין אומגליק אצינד, זיי שטילער אין יאך, זיי געדולדיג, און שוין. אמאל ווען איך האב נאך מיין בלוט נישט געקענט, האב איך ביי געקרוינטע געמאנט אונזער חוב, היינט בין איך א איד און איך ווייס וואס איך בין, היינט ווארט איך אויף חסד ביים תליין אין הויף. כ'בין נעכטן געוועזן ביים תליין צו גאסט, געווען איז דער תליין אי העפליך אי פיין, און שמייכלענדיג האט ער גענומען מיין האנט אין זיינע פארבלוטיגטע פינגער אריין. דאס בלוט אויף די פינגער געוועזן איז מיינס. איך האב זיך פארבויגן צום דאנקען בארייט, און האב פון די פליישיגע ליפן אראפ געהארכזאם פארנומען די שמייכלענדע רייד. און זאגן געזאגט האט דער תליין אזוי. אויב וויל נישט דיין פאלק זיין געווארגן פון מיר, ביי אים איז די ברירה צו גיין אדער זיין, און איך וועל אים לאזן אן אפענע טיר. נאר גיין אויב ער וויל זאל ער גיין ווי א מויז, מען זאל נישט דערהערן קיין פיפס פון זיין מויל, און הער איך א ווארט בין איך דא אויפן ארט, אויב נישט מיט די פינגער וועט גרייכן א קויל. אַזױ האָט מיר גנעדיק דער תּליין געזאָגט, די האַנט מיר געדריקט און געלאָזן אַלײן. איך האָב זיך פֿאַרנױגט און אױף הינטן אַרום, נאָך אַלץ אַ פֿאַרנױגטער, געלאָזן זיך גײן. איצט קענט איר מיך נעמען און פֿירן צום פֿאָלק, איך בין דאָך שױן מער נישט קײן פֿרעמדער פֿאַר אײַך. איך האָב דאָך אַ בשׂורה צו ברענגען דעם פֿאָלק און בין דאָך אַ ייִד, שױן מיט אַלעמען גלײַך. די גאַס, די צעשראָקענע וואָכיקע גאַס, אַ בלייכע, צעטומלטע, לויפֿט צו דער שול. שוין פֿול איז די שול און דער הויף, און אַרום, די געסלעך, די דעכער און פֿענצטער שוין פֿול. מען וואַרט. פֿון די טירן פֿון שול קומט אַרויס געשטעלט אין קיטל און טלית דער פרוש דער גרייז וואס האט שוין זייט יארן די גאס נישט געזען, און ווייס איז דאס פנים און זאקן און ווייס דאס מענטל פון ספר אין זילבער גענייט, עס הערן זיך רעדער א טומל, און באלד פון קאטש קומט א הויכער א בלייכער ארויס, פארהאלט זיך אין אנבליק פון ווייסן געשטאלט און ציטערט. און ס'הערט זיך פון אלטן דאס קול. געבענטשט ביסטו גאָט, װאָס דו האָסט אין דײַן גנאָד צום מענטש פֿון דײַן כּבֿוד און שײנקײט פֿאַרטײלט. זײ גײען. ער שטעלט נאָכן אַלטן זײַן טראָט אין ענגשאַפֿט און שטילקײט אַרײַן אין דער שול, אַרױף ביז צום אָרון. עס רוקט זיך אַװעק דער װײַסער פּרוכת, עס עפֿנט זיך שטיל דאָס טירל. און ס'גליװערט אַ שױדער פֿון שרעק. און ס'הערט זיך דער אַלטער. דו גאָט פֿון אַבֿרהם, פֿון יצחק און יעקבֿ, אין ציטערניש דאָ פֿאַר דיר שטײט דײַן קינד און מיר אַלע מיט אים, װאָס האָפֿן צו דיר. אין דער שרעקלעכער שעה, װען טױט האָט געלױערט אױף אונדז אין דער נאַכט און ס'האָט פֿון באַגינען געיאָגט אונדז דער גרױל, װען ס'האָט זיך געדאַכט, אַז עס האָט שױן פֿאַר אונדז דער קבֿר געעפֿנט דאָס פֿינצטערע מױל צו שלינגען זײַן רױב,

גאָט פֿון אַבֿרהם, דו האָסט פֿון דײַן אָרעם געגאָסן אױף אים דײַן שײנקײט און חן, װי אַ גאָלדענעם שטראָם, אַז ער זאָל אין אױגן פֿון הערשער און פֿאָלק באַליבט און באַחן זײַן, װי דוד דײַן קנעכט. און אױב ס'איז די מאָס פֿון יסורים פֿאַרפֿולט, און ס'איז פֿאַר דײַן הײליקן װילן שױן רעכט צו שליסן די קװאַלן פֿון אונדזערע לײַד, פארלאז אים נישט פאטער, באשירעם, באהיט, און שיק אים דיין מלאך ער זאל אים נישט פארבלאנדזשען פון ריכטיגן וועג זיינע טריט. געדענק אן די אלע וואס האבן פאר דיר די אפענע העלזער צום חלף געשטרעקט, פאר אונזערע קינדער וואס האבן ערשט דא דאס בלוטיקע לײַב מיט דײַן נאָמען באַדעקט. פֿאַר אונדז, װאָס מיר שטײען געבױגן פֿאַר דיר און װאַרטן אין שטילן, פֿאַרצאָגטן געמיט, פֿאַרגעס אונדז נישט, פֿאָטער, פֿאַרלאָז נישט דײַן קינד, די טרײסט פֿון די אױגן פֿאַרלעש פֿאַר אונדז ניט. און איצט, װען איך לײג מײַנע הענט אױף זײַן קאָפּ און גיב אים מײַן ברכה, זאָל זײַן אַז. פון דיר געשיקט איז די ברכה, און קומען מיט אים זאל אונזער דערלעזונג, זאל יעדער מיט מיר דאס נאכזאגן, אמן! אין טרערן געווייקט צעטראגט זיך דער אמן אזוי ווי א ווינט, דעם ספר דערהויבן צום בלייכן וואס שטומט, פארטרויט אים דער אלטער, זאג אמן מיין קינד, ער זאָגט, און מיט ליפּן מיט בלײכע, באַרירט דאָס זײַדענע מענטל און פֿילט אַרום אים פֿון בליקן פֿאַרטרערטע אַ דריקנדע קייט. עס ציטערט זײַן אָטעם און ס'ברעכט זיך די שטים. מײַן פֿאָלק! זעט, איך רעד נישט צו אײַך אײַער שפּראַך, אַ פֿרעמדער געװעזן. געבלאָנדזשעט פֿאַרבענקט, געהויבן דעם קאָפּ, און ס'איז ליידיק און פּוסט געוועזן אין האַרצן. איך האָב נישט געדענקט, אַז כ'האָב ערגעץ ברידער, דאָס בלוט פֿון מײַן בלוט, און מײַנס איז דער ווייטאָג מיט אַלעמען גלײַך. האָט גאָט זיך דערמאָנט, זיך דערבאַרעמט אויף מיר, דאָס האַרץ מיר געעפֿנט, פֿאַרפֿילט עס מיט אײַך און האָט מיר געשיקט אונדזער הייליקן יאָך מיט אַלעמען טראָגן. קומט, נעמט מיך מיט זיך. פארלאנגט מען דאס בלוט, האב איך אויך אונזער בלוט. פארשטיקן אונז שרעקן, דאן זאל עס אויך מיך מיט אלעמען שטיקן. און מוז מען אן סוף בלויז ביטערניש טרינקען, מאכט אפן דעם קוואל, און איך וועל אים טרינקען פאר אייך ביזן גרונט. און וועט זיך באווייזן אין. פֿינסטער אַ שטראַל, דאַן װעל איך דער ערשטער דאָס אָנזאָגן אײַך און פֿירן אַנטקעגן. און אױב ס'איז באַשערט, אַז איך זאָל עס זוכה זײַן עפֿענען בלױז אַן אײנציקן שטעג צו דער הײליקער ערד, באַװײַז מיר דעם פּרײַז פֿאַרן זכות, און איך צאל. און אויב דו פארלאנגסט פון באפרייער דעם טויט נאך איידער זיין אויג האט דערזעהן דאס לאנד, איז האב איך דאך דיר מיינע אנגסטן פארטרויט, און ווייסט אז איך האב נישט געזעהן דאס לאנד. און אויב ס'איז א שיין פון זיין הייליגער פראכט פארבליבן אין מיר, מעק עס אויס, וויש עס אפ, צעשפרייט אין מיין מח א פינסטערע נאכט און לאז מיר געניסן דאס גליק פון דעם טויט פאר זייער באפרייאונג, נאר זאלן זיי מער נישט וואגלען צעבלאנדזשעטע איבער דער וועלט ווי שעפסן פאר יעדערנס חלף און שער. אנטשוויגן, פארשטומט און געלאזן זיך גיין.

נאר ווען ער אנטלויפט פון דער שול פארהאלט אים אינדרויסן א מחנה וואס זידט און שטויסט זיך צו אים, וואו ער ווארפט מיט אן אויג צעפילדערטע יונגען וואס פאכען מיט היט און בארוועסע יונגלעך און אלטע אין שטויב און ווייבער מיט קינדער ביי אפענע בריסט און קליידער אין לאטעס און ברוין-שווארצע הענט פארנעמען אים טראגן און רייס דיך אומזיסט. שוין איז ער אין קאָטש, נאָר עס בריקען די פֿערד צעשראָקן און ווילד אין דער מחנה, וואָס שטויסט און לאַרעמט. ער שטייט און ער בויגט זיך און גריסט און שמייכלט צעמישט, נאָר אַלץ הילכיקער ברויזט אין רופֿן די מחנה. און אָט מיט אַ מאָל דערנענטערט זיך עמעצער איינער פֿון זיי, ס'פֿאַרהאַלזט זיך די ראָד אין זיין אָרעם און פֿלינק אַרויף אין דער קאָטש און עס הילכט זיין געשריי, עס לעבט קיניג דוד אויף אייביגע יאר! פון ווייטן ביז ווייטן צעטראגט זיך דער שאל און סדונערט אן ענטפער און קויקלט זיך ברייט אזוי ווי אין שטורעם א הילכיגער וואל, עס לעבט קיניג דוד אויף אייביגע יאר! און פלוצלונג א גרילצנדער אויפשריי און פיין רייסט איבער די כוואליע און ווידער און נאָך, עס שנײַדן זיך ווײען און הילכן אַרײַן, עס הילכן געקאָװעטע פֿיס אױפֿן שטײן, עס טרעטן אױף מענטשן צעיושעטע פֿערד, עס קנאַקט מיט אַ פֿײַף אין דער לופֿטן אַ קנוט, עס בלאַנקט אין דער זון אַ צעפֿאָכעטער שװערד, עס גרילצן געשרײען און רײַסן זיך װילד געשרײ אױף געשרײ, אַ גיהנום פֿון לײד, װאָס פֿלאַקערט און לעשט זיך און לעשט זיך און שטאַרבט. אין קרעכצן אױף יעטװעדער װינקל צעשפּרײט, אַנטלױפֿן זײ, קריכן װי חיות געיאָגט, אין טירן, אױף פּלױטן, אין לעכער פֿאַרשטעקט. און פּוסט װערט אין גאַס. בלויז דער פערדן-פוס בראקט די שטילקייט אויף שטיינער מיט רויטן באפלעקט, און ערגעץ וואו וויינט אויף די שטיינער א קינד, און ס'וואלגערט זיך ערגעץ א היטל, און ס'הויבט א טיכל אין קווייטן אויף שטיינער דער ווינט, און ס'יאגט זיך, פארנומען פון רייטער ארום, די קאטש מיטן קעניג דורך גאסן געשווינד. עס יאגט זיך די באן אין דער ברומענדער נאכט, זיצט איינער אין ווינקל מיט אויגן פארמאכט, עס פאלט אין דער בארד אויפן בוזעם דער קאפ, עס הענגען די הענט ווי נישט זיינע אראפ, און ווען נישט דער אטעם און ציינער פארקריצט, דאן וואלט זיך געדאכט א געשטארבענער זיצט. עס טרייסלט די באן אין געיעג אין דער ווייט, א טרייסל די הענט און דעם קאפ אן א זייט, און ווידער און ווידער, א שעה נאך א שעה,

ווי אזוי? מיין גאט, ווי אזוי זאל איך בעטן ביי דיר אז דו זאלסט דיין צייכן באווייזן פאר מיר? און פלוצלונג דערמאנט ער זיך עפעס און זוכט, ער זוכט און געפינט, און אט האלט ער א בריוו. און ס'לויפן די אויגן פון ווארט איבער ווארט, און האַסטיק דאָס האַרץ און דאָס אָטעמען טיף נאָך טיפֿער, געהאַקטער, עס טרייסלען די קני, און אָט מיט אַ מאָל רייסט זיך אויס אַ געשריי פֿון ווייטאָג און פֿרייד, און צוריק אויף זײַן פּלאַץ אַ צאַפּלנדער פֿאַלט ער און זיפֿצט. איך פֿאַרשטיי. עס בלאָנדזשען די אויגן פֿון פֿענצטער אַרויס. ער זעט ווי דאָס פֿעלד אין פֿרימאָרגנשײַן ליגט, ס'באַווײַזט זיך אַ פּויער, אַ פֿויגל פֿליט אָן, און פּונקט ווי עס האָט זיך זײַן זיידע געוויגט, צעשאָקלט ער זיך און ער זאָגט, איך פֿאַרשטיי. דאָס האָט מיך אַהערצו פֿאַרטראָגן דײַן האַנט, צו ווײַזן דאָס אונגליק, און איצט, ווען איך ווייס, האָסטו מיר געשיקט פֿון אַ הערשאַפֿט אַ לאַנד אין ערגעץ אַ מידבר, פֿאַרוואָרפֿן און ווילד, און שטעלסט מיר דאָס הארץ און מיין ווילן צום פרואוו, יא, כ'בין שוין א איד און איך נעם וואס מען גיט. און אויב ס'איז געוועזן פריצייטיג מיין רוף און האסטו ווי דאמאלט א מדבר פאר אונז, ביז וואנען מיר זעען די הייליגע ערד, דער דור פונעם מדבר, דאס זאלן מיר זיין, אויב דאס האט דיין הייליגער ווילן באשערט. געפעלשט. געשרייען, געוויינען און צארן און שרעק, מיר ווילן נישט הערן און וויסן דערפון, מיר זענען באשווינדלט, מיר זענען פארפירט, וואס וועלן מיר איצטער פארלארענע טאן? ער האט זיך פארמאסטן צו וואר ברענגען דאס וואס קיינער פאר אים האט צו וואר נישט געבראכט, ער האט זיך נאך כבוד און הערשאפט געיאגט, ער האָט זיך אַלײן פֿאַר אַ הערשער געמאַכט, מיט אונדזער פֿאַרטרױען מיט קיסרים גערעדט, אַ װאַך זיך געמאַכט, אין פּאַלאַצן געװאױנט, געגאַנגען צום פֿאָלק, און ער האָט זיך אַלײן פֿאַר זײער דערלעזער און העלפֿער געקרױנט. און איצט, װען די װאָר איז װי בױמל אַרױס, באַהעלטעניש זוכט ער זיך הינטער אַ װאַנט, ער וויל אונז פארבלענדן די אויגן אויפ'ס ניי מיט עפעס א פינסטערן ווילדערניש לאנד, ער וויל אונז פארפירן אין מדבר צוריק, מיר וועלן צוריק אין דער מדבר נישט גיין, מיר האבן גענוג שוין מדבריות געהאט. אוי וויי אונזער מזל, וואס אונז איז געשען. געטומלט, געשריען און פויסט און געוויין. און דאָרטן, פֿון װאַנען מיט יאָרן צוריק האָט ער זײער שטורעם פֿון הילכיקער פֿרײד װי כװאַליס פֿאַרהאַלטן צוריק מיט זײַן בליק, דאָרט איז ער מיט אײנצלנע טרײַע אַרום געבליבן, אַזױ װי אַ חתן פֿאַרבלײַבט, װען ס'איז פֿון דער חופּה די כּלה אַװעק, און אומגליק דעם חתונה-עולם צעטרײַבט. און ווען ער האָט מיד אין דער עלנדער נאַכט גענומען זיך פרעגן, וואָס האָב איך געטאָן? אַריין איז אין צימער דער פּרוש פון שול און האָט אים געזאָגט, ביסט נישט מער אונדזער זון, דו האָסט אונדז געפעלשט און אַוועק מיטן ווינט, אַז אונדזערע קעפּ זאָלן טראָגן דיין זינד. געװײנט, האָט זײַן ענטפֿער, װי האָב איך געפֿעלשט? װי קען מען דען פֿעלשן אין אײגענעם בלוט? קען מען פֿון תּליין און קנוט. אַ צײכן פֿון שׂטן, װאָס לאָקערט אױף אונדז, נאָך װיסטער צו מאַכן דעם גלות פֿאַר אונדז. עס האָט מיך די גאַס און די ענגשאַפֿט געדריקט און דלית געקוקט האָט פֿון לעכער אַרױס, אין דלית באַגראָבן, אין לעכער פֿאַרשטיקט פֿון דורות אױף דורות אַלץ קוקן מיר אױס דעם אָנזאָג פֿון רחמים צו ברעכן די נױט, און ס'האָט נאָך די נױט אונדזער טרױסט נישט געטױט. עס איז אין דער לופֿטן געהאַנגען אַ שװערד, געפֿאַלן איז טראָפּנװײַז בלוט אױף דער ערד און קינדער געװײנט האָבן אונטער די פֿערד. גײ פֿרעג בײַ דעם װינט, אױב ער האָט װען געהערט, אַז מיר זאָלן ערגעץ באַטרעטן אַן אָרט און זאָל אונדזער בלוט נישט פֿאַרטרעטן זײַן דאָרט. עס האָט נאָר געזאָלט זײַן אַן אומװעג אין װעג און ברענגען דורך פֿרײַערע שטעגן אַרום. מיר האָבן גענוג שוין געבלאָנדזשעט ביז דיר מיט הינטערשטע וועגן געבויגן און קרום. משיח וועט גיין מיט אַן אָפענעם וועג און פירן אַנטקעגן צום ליכטיקן ברעג. איר האָט דאָך אַליין מיך געלערנט אַזוי, זיך בויגן און דרייען צום קניען באַרייט און שטרעקן די אָרעמס צו בעטלען אַ זכות און וואַרטן ביז וואַנען אַ וואונדער געשעט. משיח וועט קומען מיט וואונדער באצירט און פירן פון אייגענעם וואונדער געפירט. איר האט מיך געלאזן אליין ביי דער שוועל זיך שלאגן אזוי ווי אן וואסער א פיש. קיין ענטפער. פארשוואונדן. אוועק אין דער נאכט. עס קילט פונעם פענצטער א מארגנווינט פריש, און ערגעץ פון ווייטן א ליכטיגקייט גראט און לייגט. זיך אַריבער די דעכער פֿון שטאָט. װער פֿירט מיך? װער פֿירט מיך? דער שׂטן? צי גאָט? געגאַנגען בין איך װי אַ בלינדער נאָך ליכט, און ס'האָט מיך אַ בלינדן אַהינצו געריכט, װוּ גאָט האָט אױף אײביק זײַן זיגל געלײגט, און האָב נישט באַגריפֿן נאָך, װאָס מיך באַװעגט, ביז האָבן מיך קולות פֿון דרױסן געװעקט, זײַן טריט װערט פֿון געטלעכן פֿײַער באַװעגט. געזוכט און דערשפּירט פֿון די װערטער דעם זין, און פּלוצלינג דערזען, װי אײנזאַם איך בין. דאַן האָב איך בײַם גאָט, װאָס איך האָב שױן דערקענט, אַ צײכן געבעטן צו שטאַרקן די הענט, און װען ס'האָט מיך גנעדיק זײַן פֿינגער באַרירט, איז הער איך דעם אורטײל. דער שׂטן דיך פֿירט. דער שׂטן דיך פֿירט, און מיר װײכן פֿון דיר. געװײכט אױך, װען גאָט איז געװעזן מיט מיר. צי גאָט, צי דער שׂטן, אַלץ בלײַב איך אַלײן. און װער איז אין מיר? און װוּהין זאָל איך גײן? װער פֿירט מיך? װער פֿירט מיך? דער שׂטן, צי גאָט? זיי זײַנען געקומען פֿאַרבלייכטע צוריק, און ס'האָט זייער מידקייט געקוקט אַזוי מילד, אַזוי ווי די נאַכט וואָלט פֿאַרשלונגען דעם כּעס און קיל מיט איר אָטעם דעם ווייטאָג פֿאַרשטילט. אַזוי קומט צו גיין אַ געליבטע צוריק צו יענעם, וואָס האָט זי אין אומגליק פֿאַרקניפּט, און זוכט פֿאַר דעם ווייטאָג אַ היילונג בײַ דעם, וואָס ליבנדיק פּײַניקט און שמערצנדיק ליבט. און ווען ער איז ווידער דערשינען פאר זיי, פארגעבנדיק שטילע, דאן האט אים געדאכט, ער האט זיין נשמה געפונען צוריק, אין פיין פון דער שמערצלעך פארכישופטער נאכט, ער האט זיך געזויבערט אין שמערץ, און אצינד, ווען ס'וועט זיך פארהיילן ביי ביידן די וואונד, וועט ענגער פארבינדן דער ווייטאג אין פרייד, און ס'וועט זיך פארקניפן אויף אייביג דער בונד. גערעדט און גערעדט, ווי פון עפּעס באַפֿרײַט, אַ הימל אַ נײַעם געפֿונען אין זיך און שטאַרקייט אַנטדעקט, איבערמענטשלעכע מאַכט, וואָס קען זיך נישט בויגן. ווער צווייפֿלט דען? איך בין ערב פֿאַר אײַך, אַז דער וועג וועט זײַן גלײַך. זיי האָבן געהערט, ווי צום גלויבן געוועקט פֿון ליכט פֿון אַנטפּלעקטן און גלויבן געדורשט. און ווען ער האָט פּלוצלינג די האַנט אויסגעשטרעקט און פייערלעך שמערצלעך דעם נדר באַלייגט, פאַרטריקן זאָל ווערן דער ביין פון מיין האַנט און צודאַרן זאָל מיר צום גומען דער צונג, אויב איך וועל פאַרגעסן דאָס הייליקע לאַנד. האָט מער שױן דאָס שװײַגן נישט האַלטן געקענט, דעם שטורעם אין הערצער פֿון טרערן געדרענגט, און ס'האָבן געשריען און קושן און פֿרײד אין טרערן דעם נעכטיקן װײטאָג פֿאַרשװענקט. זײ זײַנען אין אױסברוך פֿון טרערן אַװעק. נאָר שפּעטער, װען ער איז געבליבן אַלײן, איז עפּעס צעפֿאַלן, און ער האָט אין שרעק און אומעט געבעטן. מיין גאט! כ'וויל פארשטיין, און אויב נישט פארשטיין, ווייז וואוהין זאל איך גיין? עס האט מיך אין זייערע ליידן פארשמידט אויף לעבן און שטארבן, דאך בלייב איך אלס פרעמד און ציטער פון מורא צו שטעלן א טריט, ווייל כ'ווייס נישט צי ס'וועט ביי זיי רעכט זיין צי ניין. ווי קען איך זיי פירן און וויסן וואוהין, ווען פריש יעדן טאג שלאגט א קוואל אין מיר אויף און פריש יעדן טאג איז דער ווייטאג דערין, און אנדערש דער שטראם וואס פארנעמט זיך פון קוואל? און ווי קען מען לייגן א וועג פאר זיי גלייך ווען טיף און געהיים זיינען זיי ווי דער ים אין שטייגן און פאלן מיט כוואלעס צוגלייך? זיי ווייסן אליין נישט וואס טראגט זיי דער שטראם, און ווי זאל עס קענען דער פרעמדער פארשטיין? און וואלט איך אוועק גיין, מיט וואס זאל איך גיין, ווען אלץ, פון דעם בלוט ביזן מארך פונעם ביין איז בלויז א פיקדון, און זייערס איז אלץ? איך וואלט ווי א גנב אוועק מיט מיין זעל, באהאלטן זיך וואו אויף א רגעלע רו, פֿון װײַטעסטן באַרג און פֿאַרבאָרגנסטער הײל די גנבֿה אַלײן װעט מיר ברענגען צוריק. מײַן גאָט, װײַז מיר, װוּ מײַן מזבח זאָל זײַן. די טעג, װאָס איך לעב, און די נעכט, װאָס איך װאַך, מײַן בענקען אין לײַד און מײַן אָטעם אין פּײַן, װוּ זאָל איך עס טראָגן און פֿאַרברענען פֿאַר זײ, אַז ליב זאָל דער קרבן און אָנגעלײגט זײַן? פרידן. עס קלאגט זיך די מאמע, דו ביסט אזוי יונג און זע וויפיל זילבער שוין דא אין די האר. מען קען דאך נישט מאמע זיין יונג מיט א פאלק וואס ציילט שוין אן עלטער פון טויזנטער יאר. עס קלאגט זיך די פרוי, זע דעם שטערן ביי דיר אין קנייטשן צעגראבן און מיד ווי דו ביסט. דאָ שנײַדט זיך דאָס גליק אױף מײַן שטערן אַ װעג, און װײס דאָך, אַז גליק װיל נישט קומען אומזיסט. עס קלאָגן זיך קינדער, מיר בענקען אַזױ, און װילסט גאָר נישט װיסן און זען אונדזער צער. איך אױך, מײַנע קינדער, פֿון בענקשאַפֿט גײ אױס, װעט גאָט אונדז שױן אַלעמען טרײסטן דערפֿאַר. איך אױך. און עס בויגט זיך דער קאפ אזוי שווער, כ'וועל בלייבן א וויילע און קומען צו זיך, און דאן זעסטו קינד, מוז מען לויפן צוריק און זען דעריאגן די צייט אין דער גיך, עס רייסן די באנען די פליגלען פון ווינט פון גרויליכן נארד צו דעם זוניגן זיד, עס שווינדן די טעג ווי פון באנען געיאגט, און ס'ווייסט נישט די נאכט ווען דער אוונט פארפליט. האָט נאָר-װאָס דעם פּאַלאַץ פֿון קיניג פֿאַרלאָזט און מאָרגן שױן ערגעץ פֿאַר הונדערטער מײַל געקלאַפּט אין דער טיר פֿון אַ האַרטן מאַגנאַט און װידער זיך ערגעץ געיאָגט אין געאײַל. װאָס מידקײט? װער אָפּרו? עס פֿיבערט דאָס אױג, נאָר טונקעלער גראָבט זיך דאָס בלײכע געזיכט און שװערלעכער פֿאַלט אױפֿן באָדן דער טראָט. צי דאכט דיר נישט ברודער אז דאס האט א ליכט, א וואקסענע ליכט, ווי צו נעילה פארנאכט פונאנדערגעברענט זיך און גליט אזוי העל ווייל קורץ איז דער טאג די שעה איז געציילט און ס'יאגט שוין מיט קילקייט פון טונקעלן שוועל? דאס ווייסט נאר דער אוונט וואס בויגט זיך צו נאכט, דאס ווייסן די שאטנס וואס פאלן ארום, דער פלאם אבער פלאקערט און ראנגלט זיך העל ביז וואנען דער פינסטער פארגליווערט אים שטום. עס ווייסט נישט דער פלאם און עס ווייסן נישט די וואס באדן די זינדיגע קעפ אין זיין ליכט, ביז וואנען עס טרעפן זיך אויגן מיט אים און ס'קומט די אנטפלעקונג פאר זיי אומגעריכט אז גרייט איז דער שאטן שוין הינטערן ליכט. נאך איינמאל דארף טרעפן דער פרעמדער זיין פאלק.

מיט גאַליקע רעד און באַהאַלטענעם פֿויסט אַרונטערצורײַסן פֿון פֿרעמדן די קרוין, און זאָל ער, מיט זייער פֿאַרטרויען געגרויסט, נישט האַלטן זיי מער ווי אַ מלך אין פֿויסט. און אָט איז דער פֿרעמדער צום אורטייל באַרייט, פֿאַר וואָס אָבער קומט נישט די גאַליקע שטראָף? װאָס טולען זײ זיך, װי פֿאַרלאָזענע שאָף, און דריקן זיך אײנער צום צװײטן געפּלעפֿט, װי זינדיקע קינדער אין שרעק פֿאַר דער שטראָף? ער שטײט, װי געקומען פֿון ערגעץ אַ װעלט, װאָס טונקט זיך אין אײביקן טױטלעכן צער, דאָס פּנים פֿאַרשרומפּן אין גרױקײט פֿון אַש, און ס'קוקן די אױגן אױף זײ אַזױ שטאַר, װי ס'װאָלט זײ פֿאַרשלונגען דער טױטלעכער צער. און פלוצלונג דערזעט מען א שאטן געשטאלט וואס הינטערן רוקן ביי אים זיך באהאלט און שאקלט און שאקלט אויף זיי מיטן קאפ מיט גרימיגן שמייכל באגיסנדיג קאלט און ס'בויגט זיך דער פרעמדער און ציטערט און פֿאַלט. זי קאָרטשען זיך אײַן, װי אין אײַזיקן צװאַנג, און ס'ברעכן זיך קניען אין שטומען פֿאַרלאַנג צו פֿאַלן און בעטן פֿאַרגעבן בײַ אים, און אפֿשר בײַ יענעם, װאָס שטײט הינטער אים, און אפֿשר בײַ יענעם, װאָס שטײט הינטער אים. שױן פֿרידן געשלאָסן אױף שטענדיק אַצינד, און מוז מען דערפֿאַר אױפֿן שמערצלעכן בעט מיט אָפּרו באַצאָלן, וואס קען מען דען טון? מען מוז זיך דאך אויסרוען פרי אדער שפעט. באהאלט זיך ניט שאטן, איך הער און בין גרייט. ס'איז וואר, ביסט געקומען אביסל צו פרי, און כ'צווייפל אויב איך האב שוין ווירקליך פארדינט א פרידליכן אפרו ביי דיר מיט מיין מי. נו, וועל איך זיך דינגען אביסל מיט דיר. דו וועסט עס מיר מוחל זיין. ווייסט דאך, א איד אָט בין איך אינגאַנצן שוין דיינער. דו ווילסט, פאַרנעמסטו מיין אָטעם און כ'גיי מיט דיר מיט. איז קענסטו דאָך גוט זיין צו מיר. הער מיך אויס. פאַרצייטנס געווען איז שוין איינער אַ תם, וואָס האָט זיינע ברידער פון קנעכטשאַפט אַרויס מיט ניסים געפירט דורך אַ טרוקענעם ים, און ס'איז אים, ווי מיר, נישט געוועזן באַשערט א גאנצער צו קומען מיט זיי ביזן סוף. און האט ער זיין חלום צו זעהן באגערט, האט גאט אויף א בארג אים גענומען ארויף און דארטן געוויזן וואס ער האט געוואלט. ס'איז יענעם אין אלעם געגאנגען ניט שלעכט. און איך? איך זאל בעטן דעם זעלביגן גנאד ביי וועמען צו בעטן עס ווייס איך נישט רעכט. זיי האבן מיין בידנע נשמה אזוי געשליידערט ארום צווישן שטן און גאט, אז כ'ווייס נישט מער ווירקליך צו וועם איך געהער, חוץ דיר וואס דו קענסט מיר נאך טון דאס גענאד. דו וועסט דאך דערפילן מיין לעצטן באגער און לאזן פון ווייטן כאטש זען דעם ציל. געדענקסט דאך דעם אפמאך, וואס נענטער אהין אלץ נענטער צו דיר, און עס איז שוין נישט פיל, און ווען עס וועט קומען די רעכטע מינוט, פארהאלט מיך ביים ארעם און ווארן, שוין צייט, דאן האב איך נאך אפשר צו זאגן א ווארט, און שפעטער שוין פריי זיין פאר דיר און דער ווייט. די טעג זײַנען ליכטיק אין בלומען און גרינס, עס דרימלט אַ צװײַגל, עס װיגט זיך אַ בלאַט אין זונשײַן פֿאַרדרימלט. װי לאַנג, אַך, װי לאַנג איך האָב אַזאַ שטילקײט פֿון רו נישט געהאַט! אַ שמעטערלינג פֿלאַטערט פֿון בלימל צו בלום. יאָ, קינד, ס'האָט אַ מאָל פֿון דעם זוניקן בלאָ געפֿלאַטערט דאָס ייִנגלשע האַרץ אױך בײַ מיר, געפֿלאַטערט, װי דו און דער שמעטערלינג דאָ. עס האָבן אױך דאַמאָלט די בינען געזומט און זומערנע פֿערדלעך געגרילט אינעם גראָז, און ס'האָט מיר די מאַמע די לאָקן געקרױזט און שטיל, אַ פֿאַרטראַכטע, דערצײלט עפּעס װאָס פֿון געטלעכע לענדער און אײביקן ליכט, און ס'האָט איר דערצײלן פֿאַרפֿירט אַזױ זיס. אָט זע איך אַצינד נאָך דעם װוּנדערלעך לאַנד. און כ'וועל עס אמאל דיר דערציילן, געוויס. נאר איצט איז דער טאטע שוין מיד, וועט דאס קינד אוועקגיין און לאזן א קראנקן צו רו. עס וויגן זיך בלעטער און שטילקייט און זון, ס'פארוויגט און עס מאכן די אויגן זיך צו. דורך טאָלן און בערגער אין אײביקן לאַנד דער שטאַמלער פֿון סיני פֿירט אײנעם בײַם האַנט. פֿרעגט יענער, מײַן רבי, װוּ פֿירט אונדזער גאַנג? צום באַרג פֿון דער צוקונפֿט, װוּ ס'לעבט דײַן פֿאַרלאַנג. מײַן רבי, איז װײַט נאָך אַהין צו דער װעג? די אײביקײט צײלט נישט קײן שעהן און טעג.

פֿאַרשקלאַפֿט און באַפֿרײַט זיך, באַפֿרײַט און פֿאַרשקלאַפֿט, ס'האָט שקלאַפֿן און פֿרײַ זײַן דעם זעלביקן האַפֿט. איך האָב פֿון דיר אַנדערע װערטער געהערט, װען דו האָסט צום פֿאָלק מיר געשיקט אױף דער ערד. עס דרײט זיך די אײביקע ראָד אָן אַ סוף, דאַרף זײַן אױך אַ שעה, װען אַ מאָרגן טאָגט אױף.

ער קוקט אין דער װײַטקײט, פֿאַרשלונגען פֿון זעען, און פּלוצלונג, אים דאַכט זיך, ער הערט אַ געװײן. מײַן רעבע, דײַן װײנען אַצינד װאָס באַטײַט? אױך איך האָב אַ מאָל זײ פֿון קנעכטשאַפֿט באַפֿרײַט. שױן פֿרידן געשלאָסן. אין פֿרידן, מײַן זון, אין